בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף קי"ז, מ'הייבט אן דף קט"ז עמוד ב', דריי שורות פון אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, בית שמאי אומרים, תנשא ותיטול כתובתה, בית שמאי זאגן, אז ווען א פרוי זאגט עדות אז איר מאן איז געשטארבן, און מען האט געזען מען גלייבט איר מען לאזט איר חתונה האבן, איז נישט נאר מען לאזט איר חתונה האבן, נאר זי קען אויך נעמען איר כתובה, אזוי ווי יעדע אלמנה, ובית הלל אומרים, בית הלל קריגן זיך, און זיי זאגן תנשא ולא תיטול כתובתה. ס'טייטש מ'האט איר טאקע געגלייבט כלפי דעם אז זי זאל מעגן חתונה האבן, אבער גיין נעמען כתובה געלט, דאס איז עפעס אנדערש, אויף דעם האט מען איר נישט געגלייבט. אמרו להם בית שמאי, האבן בית שמאי געזאגט צו די בית הלל, התרתם ערוה חמורה ולא נתיר ממון הקל? האסט מתיר געווען א ערוה חמורה, א אשת איש האסטו מתיר געווען על פי עדות פון א פרוי, עסטו נישט מתיר זיין דיני ממונות, כתובה? אמרו להם בית הלל, האבן בית הלל געענטפערט, יא, ס'טייטש וואס איז די פראבלעם? מצינו, שאין האחין נכנסין לנחלה על פיה, ס'טייטש דאס איז קלאר אז מ'קען זיך נישט סומך זיין אויף די עדות פון א פרוי כדי צו ירש'ענען די מאן, ס'טייטש נישט די קינדער, נישט די ברידערס פון די מאן קיינער טאר נישט קענען ירש'ענען על פי די עדות פון די פרוי, און דאס איז יעדער מודה ווייל דאס איז ממש דיני ממונות און אויף דעם דארף מען צוויי עדים, און ממילא זאגן די בית הלל אז היות וואס מ'זעהט אזא זאך אז מען קען עס אפטיילן, אז לגבי איסורים גלייבט מען די פרוי, לגבי די דיני אשת איש גלייבט מען די פרוי, מען לאזט איר חתונה האבן מיט א צווייטן, אבער לגבי דיני ממונות גלייבט מען איר נישט, איז די זעלבע זאך לגבי כתובה, כתובה קריגט זי אויך נישט, אמרו להם בית שמאי, האבן בית שמאי געזאגט צו די בית הלל, והלא מספר כתובה נלמוד, אז מען קען אריינקוקן אין די נוסח פון די כתובה, און פון דארט קען מען זען אז זי קריגט יא איר כתובה, פארוואס? ווייל וואס שרייבט די מאן פאר די פרוי, שהוא כותב לה, שאם תנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי, שטייט דארט אין די כתובה אז די מאן זאגט פארן פרוי טאמער דו וועסט חתונה האבן מיט א צווייטן עסטו קריגן כתובה געלט, און וואס זעהן מיר דא אז די מאן האט תולה געווען די כתובה געלט אין דעם צו זי קען חתונה האבן מיט א צווייטן צו נישט, און ממילא ברגע וואס מ'איז איר מתיר חתונה צו האבן מיט א צווייטן אוטאמאטיש האט זי א זכות צו קריגן די כתובה געלט, פירט אויס די משנה, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, בית הלל האבן צוריק געצויגן און גע'פסק'נט ווי די בית שמאי אז אוודאי קריגט די פרוי איר כתובה געלט, זאגט די גמרא, אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, נתייבמה יבמה נכנס לנחלה על פיה, וואס טייטש, אפילו טאקע מען האט געזען אין די משנה אז יעדער איז מודה אז לגבי דיני ירושה גלייבט מען נישט די פרוי, ס'טייטש א פרוי קומט עדות זאגן אז איר מאן איז טויט, הייבט זיך נאכנישט אן די ירושה, ווייל אויף דעם דארף מען צוויי עדים, פונדעסטוועגן זאגט רב חסדא, די דין אז די יבם ירש'נט דעם טויטן מאן, דאס איז אויך דא דא, ס'טייטש לאמיר זאגן א פרוי האט עדות זאגן אז איר מאן איז געשטארבן אן קינדער, און די ברודער גייט און איז איר מייבם, איז דאס איז קלאר אז די ברודער ירש'נט יא די נכסים דא, פארוואס? ווייל זאגט ער א ראיה ווייל הם דרשו מדרש כתובה, אנו לא נדרש מדרש תורה. דהיינו אז מען קוקט דאך אין די משנה, וואס איז באמת די טעם אז די בית שמאי און צום סוף די בית הלל האבן געזאגט אז די פרוי קריגט איר כתובה, ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, דאס איז דער נוסח הכתובה, און במילא זאגט רב חיסדא, דאס איז אויך דער נוסח הפסוק, וואס שטייט אין פסוק, יקום על שם אחיו אמר רחמנא, די תורה זאגט, אז ברגע וואס א יבם איז מייבם א פרוי איז מייבם די יבמה, איז יקום על שם אחיו ירש'נט ער די טויטע ברודער, און במילא דא אויך, נישט קיין חילוק אז די יבום האט זיך אנגעהויבן מיט דעם אז א פרוי האט עדות געזאגט ס'נישט געווען קיין צוויי עדים, אבער ווי נישט ווי ברגע וואס איינער האט מייבם געווען, והרי קם, האט ער מייבם געווען, האט ער מקיים געווען די יקום על שם אחיו, און דערפאר ביי אזא אופן ירש'נט ער אוודאי די טויטע ברודער. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט, באת לבית דין ואמרה, טאמער א פרוי קומט אין בית דין און זאגט מת בעלי התירוני להינשא, מיין מאן איז געשטארבן איך וויל חתונה האבן, איז דעמאלטס טאקע מתירין אותה להינשא, ונותנין לה כתובתה, מען לאזט איר חתונה האבן, מען געבט איר די כתובה געלט אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה. וואס איז אבער טאמער א פרוי קומט אין בית דין און זאגט א אנדערע נוסח, זי זאגט תנו לי כתובתי, איך וויל מיין כתובה, דעמאלטס, נישט נאר מען געבט איר נישט איר כתובה, נאר אף להינשא אין מתירין אותה, אפילו חתונה האבן לאזט מען איר נישט, מאי טעמא? פארוואס? ווייל אדעתא דכתובה אתאי. מען זעט פון דעם פון איר נוסח אז זי זאגט תנו לי כתובתי, איז פשט זי איז געקומען דא גובה זיין איר כתובה, דאס איז געווען די עיקר תכלית פאר דעם איז זי געקומען דא אין בית דין, און אויף צו גובה זיין א כתובה אויף דיני ממון איז נארמאל דארף מען צוויי עדים, איז קען מען זיך נישט פארלאזן אויף די פרוי דא אויף די גאנצע עדות דא, און דערפאר לאזט מען איר אויך נישט חתונה האבן, מה שאין כן ווען ס'איז פארקערט, ווען זי זאגט מת בעלי זי זוכט א היתר חתונה צו האבן, דעמאלטס אוודאי לאזט מען איר, על פי איר עדות, אזוי ווי מען האט געזען. איבעיא להו, פרעגן יעצט בני הישיבה אן איבעיא, וואס איז טאמער זי זאגט ביידע, התירוני להינשא, ותנו לי כתובתי מאי, זי זאגט ביידע, סיי לאז מיך חתונה האבן ווייל מיין מאן איז טויט, און אויך זי בעט די כתובה געלט. איז דא די שאלה, כיוון דאמרה כתובתה אדעתא דכתובה אתאי, פון איין זייט קען מען זאגן, זי דערמאנט די כתובה, איז פשט, דאס איז איר עיקר תביעה, און אז דאס איז איר עיקר תביעה, קען מען זיך נישט פארלאזן אויף איר עדות, נאר מען דארף צוויי עדים, או דילמא אדער אפשר ניין. כל מילי דאית ליה לאיניש אמר להו לבי דינא. זי איז געקומען דא אין בית דין צו קריגן א היתר חתונה צו האבן, אבער אז זי איז שוין אין בית דין רעכנט זי אויס אלע איר פראבלעמען, זי זאגט איך דארף א היתר חתונה צו האבן, כ'דארף אויך מיין כתובה געלט, זי רעכנט שוין אויס די גאנצע רשימה, אבער די עיקר סיבה וואס זי איז דא אין בית דין איז א היתר חתונה צו האבן, דאס איז די אנדערע צד, נאך מער זאגט די גמרא, ואם תמצא לומר, לאמיר שוין זאגן אז כל מילי דאית ליה לאיניש אמר להו לבי דינא, לאמיר זאגן אז ביי אזא אופן וואס א פרוי זאגט התירוני להינשא תנו לי כתובתי, געבט מען איר די כתובה מען לאזט איר חתונה האבן, וואס אבער טאמער ס'וועט זיין פארקערט, זי זאגט תנו לי כתובתי, והתירוני להינשא מאי, זי זאגט ביידע אבער פארקערט, אוי קודם זאגט זי תנו לי כתובתי, נאר נאכדעם התירוני להינשא, איז דא די שאלה הכא, ודאי אדעתא דכתובה אתאי, ווי נישט ווי זי האט דערמאנט כתובה ערשט, איז אפשר דאס איר עיקר כוונה, או דילמא, הואיל דלא ידעה, במאי משתריא, קען זיין איר עיקר סיבה זי איז געקומען אין בית דין איז אויף א היתר חתונה צו האבן, נאר זי איז א עם הארצ'טע זי ווייסט גארנישט, זי פרעגט פון בית דין זי האט זיך איינגערעדט אז מען געבט כתובה פאר א פרוי דאס איז די היתר חתונה צו האבן, און ממילא האט זי געבעטן פון בית דין איך וויל מיין כתובה, כדי איך זאל קענען חתונה האבן. תיקו זאגט די גמרא ס'בלייבט שווער, זאגט די משנה ווייטער, הכל נאמנין להעידה, אלע מעגן עדות זאגן פאר א פרוי אז איר מאן איז געשטארבן, וואס טייטש די פרוי אליין האט מען געזען קען עדות זאגן, א עד אחד קען עדות זאגן, א פרוי קען עדות זאגן, א עבד קען עדות זאגן, אפילו א גוי אויף געוויסע אופנים קען עדות זאגן, יעדער קען עדות זאגן פאר א פרוי אז איר מאן איז טויט, חוץ פון פינף ווייבער וואס קענען נישט עדות זאגן פאר א פרוי אז איר מאן איז געשטארבן, וועלכע פינף? חוץ מחמותה, איר שוויגער, וואס טייטש איר מאנ'ס מאמע, פארוואס? ווייל א שוויגער האט פיינט א שניר, א שוויגער מאכט א חשבון אז איר גאנצע נכסים גייט צום סוף אנקומען צום שניר, ווייל איר מאן גייט פאר'ירש'ענען די נכסים צו די זון, און פון די זון וועט עס גיין צו די שניר, און די שניר איז א צוגעקומענע, די שוויגער האט עס פיינט, זי קען נישט טראכטן בכלל אז א צוגעקומענע פרוי גייט עסן פון איר נכסים, ממילא האט זי פיינט איר שניר, און ממילא איז דא א פאטענט פטור צו ווערן פון פרויען וואס מען האט פיינט, זי וועט גיין אין בית דין, זי וועט זאגן אין בית דין אז איר זון איז געשטארבן, איר שניר עט חתונה האבן מיט א צווייטן, שפעטער וועט מען געוואויר ווערן דער מאן לעבט, עט זיין תצא מזה ומזה, אט אזוי איז זי פטור געווארן פונעם שניר, כדי דאס זאל נישט געשען, גלייבט מען נישט קיין שוויגער, ווייל א שוויגער האט פיינט א שניר, און די זעלבע זאך איר בת חמותה, די שוויגערס טאכטער האט אויך פיינט די פרוי, פארוואס עמיר זעהן די גמרא, וצרתה, א צרה קען נישט עדות זאגן פאר א אנדערע צרה ווייל זיי האבן זיך פיינט איינער דעם צווייטן, ויבמתה, יבמתה איז טייטש די פרויען פון צוויי ברודערס, ס'איז טייטש צוויי ברודערס האבן חתונה געהאט מיט צוויי פרויען, איז איין פרוי קען נישט עדות זאגן פארן אנדערע פרוי אז יענעמס מאן איז געשטארבן, פארוואס? ווייל דא איז מען אויך חושש אז זיי האבן זיך פיינט איינער דעם צווייטן, ווייל יעדער איינער האט מורא אז טאמער די שוואגער העט שטארבן העט דאך איר מאן דארפן מייבם זיין די שוועגערין, העט זי ווערן א צרה, און ממילא וויל זי פטור ווערן פון זי, דערפאר האבן זיי זיך פיינט, קענען זיי נישט עדות זאגן איינער פארן צווייטן, און די זעלבע זאך איר בת בעלה, וואס טייטש א צוגעקומענע טאכטער, א שטיף טאכטער, דהיינו לאמיר זאגן א פרוי האט חתונה געהאט מיט א מאן, און דער מאן האט א טאכטער פון פריער, איז די טאכטער קען נישט עדות זאגן אז איר טאטע איז געשטארבן און יעצט קען איר שטיף מאמע חתונה האבן מיט אן אנדערע, ווייל זי האט פיינט איר שטיף מאמע, איר שטיף מאמע האט זיך אריינגעזעצט אין איר מאמע'ס שיך, זי האט איר פיינט, קען זי נישט עדות זאגן אויף איר. ווייטער אבער פרעגט די משנה, מה בין גט למיתה? פארוואס ווען עס קומט צו גט גלייבט מען די פינף פרויען? וואס טייטש, ביי א גט איז דא א דין אז מען ברענגט א גט פון איין פלאץ צום צווייטן, דארף א עד זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, איז די אלע פינף פרויען קענען עדות זאגן ווען עס קומט צו א גט, אבער דא ווען עס קומט צו מיתה גלייבט מען נישט די פינף פרויען, וואס איז די חילוק זאגט די משנה, שהכתב מוכיח, ווייל ביי גט פארלאט מען זיך נישט באמת אויף די עדות פון די מענטשן, נאר די עיקר סיבה וואס מען פארלאט זיך איז אויף די גט אליין, און ממילא אז ס'איז דא א גט א שטר א גט קען מען צו דעם אויך גלייבן די פינף פרויען, ווייל די עיקר איז נישט זיי, מה שאין כן ווען עס קומט צו די מיתת הבעל וואס מען פארלאט זיך אינגאנצן אויפן עד, קען מען זיך נישט פארלאזן אויף די פינף פרויען, זאגט די הייליגע גמרא, מען האט געזען אין די משנה אז א שוויגער קען נישט עדות זאגן, און די זעלבע זאך די טאכטער פונעם שוויגער בת חמותה אויך נישט, פרעגט די גמרא איבעיא להו בת חמיה מאי, וואס איז טאמער איינער האט א שווער מיט א שוויגער, און סיי די שווער האט טעכטער, סיי די שוויגער האבן טעכטער פון אנדערע חתונות, וואס טייטש זענען נישט קיין שוועסטערס איינע מיטן צווייטן? איז אין די משנה האט מען געזען אז די שוויגערס טאכטער איז א פראבלעם, און וואס טוט זיך אבער מיט די שווער'ס טאכטער? די שווער'ס טאכטער קען עדות זאגן צו נישט? און די גמרא איז מסביר די צדדי הספק, טעמא דבת חמותה, משום דאיכא אימא דסניא לה, היא נמי סניא לה, והכא ליכא אימא דסניא לה, ס'טייטש פון איין זייט קען מען זאגן אז די סיבה וואס די שוויגער'ס טאכטער קען נישט עדות זאגן, איז ווייל היות וואס די שוויגער האט פיינט די שניר, דערפאר לייגט זי אריין א שנאה אויך ביי איר טעכטער, און די טעכטער האבן אויך פיינט די שניר, און פארדעם קען די טעכטער פון די שוויגער אויך נישט עדות זאגן, מה שאין כן ביי א שווער'ס טאכטער, וואס דאס איז נישט דא דארט, די שווער'ס טאכטער האט דאך נישט א מאמע וואס פאקט אריין אין איר א שנאה, עט זי יא קענען עדות זאגן, או דילמא אדער אפשר ניין, אפשר איז די טעם אינגאנצן אנדערש, אפשר איז די טעמא דבת חמותה דאמרה קאכלה לגירסנא דאימא. קען זיין די סיבה וואס די שוויגערס טאכטער האט איר פיינט איז ווייל זי מאכט די זעלבע חשבון פון איר מאמע אז די גאנצע און די מאמע די סיבה וואס די שוויגער האט פיינט די שניר איז ווייל איר נכסים עט אנקומען צום שניר איז די שוויגערס טאכטער רעגט זיך אויכט אויף אז איר מאמעס נכסים עט אנקומען צום שניר אבער הכא נמי אויב אזוי די זעלבע זאך מיט די שווערס טאכטער מאכט אויכט א חשבון קאמרה זי זאגט זי מאכט א חשבון צו זיך אכלה לגירסנא דבי נשי אז איך על נישט ירש'ענען מיין טאטן נאר די צוגעקומענע פרוי עט ירש'ענען מיין טאטן רעגט זי זיך אויכט אויף איר און ממילא אויב אזוי עט אויסקומען אז א שווער'ס טאכטער קען אויך נישט עדות זאגן, איז די גמרא פרובירט צו פושט זיין די ספק פון אונזער משנה, תא שמע, מ'האמיר געלערנט אין די משנה הכל נאמנים להעידה, חוץ מחמש נשים, איז משמע נאר פינף, ואם איתא, טאמער א שווער'ס טאכטער אויך, איז שית הויין, וואלט די משנה געדארפט זאגן זעקס, זאגט די גמרא ניין, דאס איז נישט קיין ראיה, ווייל דילמא טעמא דבת חמותה, דאמרה קאכלה לגירסנא דבי נשי, לא שנא בת חמותה, ולא שנא בת חמיה, ס'טייטש קען זיין אז אלעס מיינט די זעלבע זאך, אז די עיקר טעם פארוואס די שוויגערס טאכטער קען נישט עדות זאגן איז ווייל זי רעגט זיך אויף דעם אז יענע ירש'נט אלעס אז די שניר ירש'נט אלעס איז אויב אזוי די זעלבע טעם איז דא ביי די שווערס טאכטער און פאר דעם דאס אז די משנה כאפט אן בת חמותו איז נישט ווייל מיינט ס'מיינט דווקא בת חמותו און נישט בת חמיה נאר די סיבה איז ווייל פריערט שטייט חמותו שטייט שוין אויך בת חמותו אבער אוודאי בת חמיה איז די זעלבע טעם און בת חמיה קען אויך נישט עדות זאגן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן אין די משנה אז ס'דא פינף פרויען וואס קענען נישט עדות זאגן, פרעגט די גמרא והתניא חוץ משבע נשים, שטייט אין א ברייתא אז ס'דא זיבן פרויען, ענטפערט די גמרא, ההיא רבי יהודה היא דאס איז טאקע די שיטת רבי יהודה, דתניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה מוסיף, רבי יהודה מוסיף נאך צוויי, אף אשת אב, א שטיף מאמע קען אויך נישט עדות זאגן, והכלה, און אויך א שניר קען נישט עדות זאגן אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה, דארפסט עס נישט מוסיף זיין, דאס ליגט שוין אין אונזער משנה, אשת אב, הרי היא בכלל בת הבעל, וואס טייטש אין די משנה האבן מיר געזען אז א שטיף טאכטער קען נישט עדות זאגן, איז פונקט ווי א שטיף טאכטער קען נישט עדות זאגן פאר איר שטיף מאמע, קען אויך א שטיף מאמע נישט עדות זאגן פאר איר שטיף טאכטער, און די זעלבע זאך כלה הרי בכלל חמותה, אזוי ווי מ'זעט א שוויגער קען נישט עדות זאגן איז געשטאנען ביי אונזער משנה, איז אזוי פונקט ווי א שוויגער קען נישט עדות זאגן פארן שניר, קען די שניר אויך נישט עדות זאגן פארן שוויגער, פשט די חכמים זאגן דאס ליגט שוין ביי אונזער משנה, ורבי יהודה, זאגט רבי יהודה צו די חכמים ס'איז נישט ריכטיג, דאס ליגט נישט ביי אונזער משנה, ווייל בשלמא חמותה סניא לה לכלה, דאמרה קא אכלה לגירסני, גאנץ גוט א שוויגער האט פיינט א שניר, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, די שניר גייט ירש'ן איר נכסים, רעגט זי זיך אויפן שניר, אבער אלא כלה, מאי טעמא סניא לחמותה, וואס עפעס האט א שניר פיינט א שוויגער? וואס איז די סיבה? און ממילא ס'ליגט נישט אין די משנה. און זעלבע זאך בשלמא בת הבעל דסניא לאשת האב, דאמרה קא אכלה לגירסני דאם, גאנץ גוט א שטיף טאכטער האט פיינט די שטיף מאמע, ווייל די שטיף מאמע האט איבערגענומען איר עכטע מאמע רעגט זי זיך, אבער אלא אשת האב מאי טעמא סניא לבת הבעל, אבער א שטיף מאמע זאל פיינט האבן א שטיף טאכטער? וואס עפעס? אויב אזוי פרעגט די גמרא, אלא מאי מוסיף תרתי, וואס פשט נאך רבי יהודה איז אזוי שיין מסביר פארוואס א שניר האט נישט פיינט א שוויגער, און א שטיף מאמע האט נישט פיינט א טאכטער, איז אויב אזוי וואס איז פשט אז רבי יהודה לייגט צו אז זיי קענען נישט עדות זאגן? רבי יהודה איז דאך דער וואס האט געזאגט אז זיי קענען נישט עדות זאגן, פארוואס טאקע? אלא נאר איז רבי יהודה מסביר, ווייל כלה מאי טעמא סניא לחמותה, ווייסט וואס א שניר האט פיינט א שוויגער? דמגלה לבנה כל דעבדה, ווייל זי די די שוויגער רעדט א גאנצע צייט לשון הרע אויפן שניר, זי זאגט פאר איר זון ווי שלעכט די שניר איז, און די זעלבע זאך אשת אב נמי סניא לבת הבעל, א שטיף מאמע האט פיינט א שטיף טאכטער, ווייל דמגלה לאביה כל דעבדה, ווייל די שטיף טאכטער רעדט לשון הרע א גאנצע צייט אויפן שטיף מאמע צו איר טאטע, און מילא האט זי פיינט דעם שטיף טאכטער, און מילא זאגט רבי יהודה דאס איז א גאנצע אנדערע טעם, וואס טייטש, נישט אלס די זעלבע טעם וואס די שוויגער האט פיינט די שניר, האט די שניר פיינט די שוויגער, און נישט אלס די זעלבע טעם וואס די שטיף טאכטער האט פיינט די מאמע, האט די מאמע פיינט דעם טאכטער, און ממילא דארף מען באזונדערע פאלן פאר דעם, פאר דעם לייגט רבי יהודה צו אז ס'איז דא זיבן פרויען וואס קענען נישט עדות זאגן, ורבנן, און די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יהודה, און זיי זאגן אז דאס איז שוין כלול ביי אונזער משנה, אז אז ס'שטייט אין די משנה שוויגער ליגט שוין אויך אין דעם שניר, שטייט אין די משנה טאכטער ליגט שוין אויך אין דעם מאמע, וואס איז פשט? דהיינו באמת, וואס עפעס האט א שניר פיינט א שוויגער, און וואס עפעס האט א מאמע א שטיף מאמע פיינט א שטיף טאכטער? זאגן די חכמים ווייל כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, ווייל א מענטש פילט צו יענעם פונקט ווי יענער פילט צו אים, און ממילא פונקט ווי די שוויגער האט פיינט די שניר טאקע פאר א גוטע טעם, האט די שניר צוריק פיינט די שוויגער פשוט פאר דעם, פשוט ווייל די שוויגער האט איר פיינט, און די זעלבע זאך אז א שטיף טאכטער האט פיינט די שטיף מאמע, האט די שטיף מאמע איר צוריק פיינט, און ממילא איינס איז כלול אין דעם צווייטן, פשט די אמת'ע טעם איז, ווייל די שוויגער האט פיינט די שניר, נישט די שניר האט פיינט די שוויגער, נאר אגב דעם וואס די שוויגער האט פיינט די שניר האט שוין די שניר אויך פיינט די שוויגער, פשט אלעס איז כלול אין די משנה, ורבי יהודה, וואס טוט רבי יהודה מיט די פסוק כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, ההוא בדברי תורה כתיב, רבי יהודה האלט דאס גייט ארויף אויף דברי תורה, רש"י זאגט צוויי פשטים, אדער פשט וואס מער יגיעה א מענטש לייגט אריין אין לערנען אלץ בעסער ער געדענקט עס, אדער פשט א רבי און א תלמיד אז וואס שענער א רבי איז מסביר פאר א תלמיד אלץ מער דער תלמיד איז מחכים, זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רב אחא בר עויא, בעו במערבא, מען האט געפרעגט אין ארץ ישראל חמותה הבאה לאחר מכאן מאי, וואס איז מיט א צוגעקומענע שוויגער, טייטש אזוי, לאמיר זאגן ס'דא צוויי ברודערס פון איין טאטן און נישט פון איין מאמען, האבן מיר געשמועסט אז די שוועגערין די יבמה קען נישט עדות זאגן אויפן אנדערן שוועגערן אז איר מאן איז געשטארבן, ווייל זי האט מורא אז יענע וועט ווערן א צרה, שאלה איז וואס איז מיט די שוועגערינס מאמע, ס'טייטש למשל ראובן און שמעון צוויי ברודערס האבן חתונה געהאט מיט צוויי פרויען, מיט ראובן'טע און מיט שמעון'טע, און ראובן איז אוועקגעפארן מען ווייסט נישט וואו ער איז, און די שאלה איז צו שמעון'טע'ס מאמע, צו שמעון'ס פרוי'ס מאמע, צו שמעון'ס שוויגער, קען יעצט עדות זאגן אז ראובן איז טויט, פארוואס די שאלה? ווייל פון איין זייט קען מען זאגן, פארוואס נישט? וואסערע שייכות האט זי מיט ראובן'ס פרוי? פון די צווייטע זייט קען מען זאגן אז ניין, ווייל ברגע וואס ראובן איז טויט אויב מען וועט אננעמען איר עדות. גייט שמעון מייבם זיין ראובן'טע, ס'טייטש ראובן'טע גייט יעצט ווערן איר שניר, און א שוויגער קען נישט עדות זאגן פאר א שניר ווייל זי האט פיינט די שניר, און ממילא דא איז דא די שאלה, מהו, מי מסקה אדעתה דמית בעל ונפלה קמי יבם, פון איין זייט קען מען זאגן אז זי מאכט א חשבון, יא, זי וויל נישט די שניר זאל ווערן טאקע א שניר אירע, און ממילא וסניא לה, האט זי איר שוין פיינט, או לא. אדער אפשר ניין זי טראכט נישט אזוי ווייט, און ווי רשי זאגט אז לכאורה פארוואס קען מען נישט א ראיה ברענגען פון די משנה פון די יבמה אזוי ווי א שוועגערין קען נישט עדות זאגן פארן אנדערן שוועגערן ווייל זי האט מורא איז דא אויך זאל מען זאגן אז א שוויגער זאל אויך נישט קענען, זאגט רשי ווייל ס'איז נישט גלייך, ווייל ווי נישט ווי א פרוי וויל נישט קיין צרה בשום אין פנים ואופן ס'איז ממש א שנאת הגוף זי קען נישט דערליידן די די מחשבה בכלל צו האבן א צרה, איז אוודאי טראכט א פרוי אלעס אין די וועלט אז וואס קען זי טון צו מונע זיין אז יענע פרוי זאל נישט ווערן איר צרה, אבער ווען ס'קומט צו א שניר א שניר איז נישט דא אזא שטארקע שנאה, די איינציגסטע סיבה וואס מען האט פיינט די שניר איז ווייל די שניר ירשנ'ט, און דאס איז נאר ביי א פיזישע שניר, ביי א שניר וואס איז שוין א שניר, ביי א צוקונפטיגע שניר, ביי א פרוי וואס גייט אפשר ווערן א שניר, קען זיין דארט איז נישט דא די שנאה. תא שמע, פרובירט די גמרא א ראיה ברענגען פון א קומענדיגע משנה פון א משנה דף קי"ח, שטייט דארט אין די משנה, אמרה מת בעלי ואחר כך מת חמי, טאמער א פרוי זאגט עדות אז איר מאן איז געשטארבן, מיט איר שווער, דאס טייטש איר מאן און איר שווער זענען אוועק געפארן, זאגט די פרוי מיין מאן און מיין שווער זענען ביידע געשטארבן, איז די דין איז תנשא, ותיטול כתובה, זי קען חתונה האבן נעמען כתובה, אבער וחמותה אסורה, אויף איר שוויגער איז זי נישט באגלייבט, וואס טייטש אפילו זי האט געזאגט עדות אז די שווער איז טויט, מען גלייבט איר נישט אויפן שוויגער, יעצט מאי טעמא חמותה אסורה, וואס איז באמת דער טעם אז זי איז נישט באגלייבט אויפן שוויגער, איז אוודאי דער טעם מוז זיין ווייל א שניר איז נישט באגלייבט אויפן שוויגער, אבער וואס דא זאגט זי דאך עדות אז איר מאן איז טויט, אויב איר מאן איז טויט איז דאך איר שוויגער מער נישט איר שוויגער, ווייל מען גלייבט דאך איר אויף איר מאן, און אז די שוויגער איז מער נישט איר שוויגער, זאל זי קענען עדות זאגן אויפן שוויגער, נאר וואס דען? לאו משום דאמרינן, לא בעלה מיית ולא חמיה מיית, והא דקאמרה הכי, לקלקולא לחמותה הוא דקא מכוונא, וואס טייטש, אונז זעמער דא חושד אז די פרוי ווייסט די אמת, זי ווייסט אז נישט איר מאן און נישט איר שווער זענען געשטארבן, ביידע לעבן, נאר וואס? זי האט אזוי מין פיינט איר שוויגער אז זי וויל אפטון איר שוויגער, זי וויל גיין אין בית דין זאגן אין בית דין אז איר מאן און איר שווער זענען טויט, און ממילא מ'עט איר גלייבן אויפן מאן, איז ווערט די שוויגער אויס שוויגער העט מען איר שוין אויך גלייבן אויפן שווער, אזוי העט די שוויגער גיין חתונה מיט א צווייטן, און שפעטער זי העט נישט גיין חתונה מיט א צווייטן זי איז גענוג קלוג זי העט בלייבן אזוי, שפעטער ס'העט צוריק קומען איר מאן מיטן שווער ממדינת הים, העט די שוויגער נישט קענען וואוינען מיטן שווער, און זי האט אזוי מין פיינט די שוויגער, פארדעם וויל זי אפטון די שוויגער, כדי דאס זאל נישט געשען גלייבט מען נישט די שניר אויפן שוויגער, נאר וואס? אונז האט מען געזען וואס די טעם אז א שניר וויל אפטון א שוויגער, פארוואס האט א שניר פיינט דעם שוויגער, איז חכמים האבן טאקע געזאגט כמים פנים אל פנים, אבער דא גייט די גמרא כשיטת רבי יהודה, רבי יהודה האט מסביר געווען די טעם איז ווייל די שוויגער בארעדט איר, די שוויגער רעדט לשון הרע צום זון, און ממילא האט זי פיינט די שוויגער. איי דא איז דאך נישט דא די טעם, ווייל אפילו אז די זון איז נישט טויט, אפילו די מאן איז נישט טויט, אבער ער איז דאך נישט דא, און אז ער איז נישט דא וואס האט זי מורא אז די שוויגער וועט איר בארעדן פאר וועם, זי האט דאך נישט קיין מאן דא, נאר וואס דען מוז מען זאגן אז סברה לבתר שעתא לא תיתי תצטערן, וואס טייטש די פרוי מאכט א חשבון איך ווייס מיין מאן איז נישט דא יעצט, אבער מיין מאן גייט דאך צוריק קומען נעקסטע וואך צוויי וואכן, און דעמאלטס וועט מיין שוויגער ווייטער בארעדן, כדי צו פתר'ן די פראבלעם, טוט זי אפ די שוויגער איינמאל פאר אלעמאל. איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז א פרוי מאכט א חשבון אויפ'ן עתיד, זי וויל שוין מונע זיין פראבלעמען פונעם עתיד, און ממילא מ'איז חושש אז זי גייט אין בית דין זאגן פאלשע עדות, אלץ צו מונע זיין פראבלעמען אינעם עתיד. אויב אזוי קען מען זאגן די זעלבע זאך מיט א צוגעקומענע שוויגער, אז א שוויגער עט שוין עדות זאגן אויף א פרוי אז איר מאן איז געשטארבן אלץ כדי אז איר זון זאל נישט מייבם זיין יענע פרוי, אז יענע פרוי זאל נישט ווערן איר שניר, זאגט אבער די גמרא ניין ס'איז נישט ריכטיג דילמא שאני התם דרגיש לה צערא, ס'טייטש ווי נישט ווי קענסט נישט פארגלייכן, ווען ס'קומט צו א פרוי וואס גייט אפשר אמאל זיין א שניר, אויף דאס דאס מאכט נישט א פרוי א חשבון אז מיין זון גייט איר נעמען פאר א שניר, ווייל ווער ווייסט וואס גייט זיין די עתיד, קיינער טראכט נישט אזוי, אבער דא ווען עס קומט צום שוויגער, דער שניר האט שוין פיינט די שוויגער פון פריער, וואס טייטש אוודאי מאכט זי א חשבון וואס גייט זיין, אבער עס איז דאך דא א אלטע שנאה דא אויך, דער שוויגער האט דאך איר אפגעטון, דער שוויגער האט דאך איר בארעדט אלע יארן, און במילא יעצט איז שוין דא דא סיי א ענין פון א נקמה אויף דאס אלעס וואס זי האט געטון, און אויך ווייל זי האט שוין געשפירט די שווערע טעם, און במילא זי וויל שוין מונע זיין דאס זאל נישט געשען נאכאמאל, איז דא אוודאי איז מען חושש אז די פרוי טראכט וועגן די עתיד און די פרוי זוכט אפצוטון איר שוויגער, זאגט די משנה ווייטער, עד אומר מת וניסת, טאמער עס קומט א עד אחד זאגן פאר א פרוי איר מאן איז געשטארבן און זי האט חתונה על פי דעם עד אחד, ובא אחד ואמר לא מת, שפעטער קומט אן אנדערע עד זאגן אז די מאן איז נישט געשטארבן, הרי זה לא תצא, דארף זי נישט אפלאזן איר מאן, אזוי פשטות און מ'עט שוין זעהן די גמרא אביסל אנדערש, ווייטער זאגט די משנה עד אומר מת, איז שניים אומרים לא מת, טאמער א עד אחד זאגט די מאן איז געשטארבן און מען גלייבט דעם עד אחד מען לאזט די פרוי חתונה האבן, אבער שפעטער קומען צוויי עדים זאגן לא מת, איז אף על פי שניסת, תצא, דא אוודאי צוויי עדים איז שטערקער פון איינס, און טאמער זי האט חתונה געהאט דארף זי אפלאזן איר מאן, וואס איז טאמער שניים אומרים מת ועד אומר לא מת, טאמער צוויי עדים זאגן אז מת און שפעטער קומט עד אחד זאגן לא מת, איז אף על פי שלא ניסת, תנשא, מעג זי לכתחילה חתונה האבן, ווייל זי האט דאך צוויי עדים אז מת, און איין עד איז נישט שטערקער פון צוויי, מ'וועט זען אין די גמרא וואס איז פשט פון דעם, זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה אז טאמער א עד אחד זאגט מת, שפעטער קומט א צווייטער און זאגט לא מת, הרי זו לא תצא, איז משמע אז לא תצא, טעמא דניסת, טאמער זי האט חתונה געהאט איז לא תצא, אבער הא לא ניסת, טאמער זי האט נישט חתונה געהאט, איז משמע לא תנשא, לכתחילה קען זי נישט גיין חתונה האבן, אבער אויף דעם איז שווער, והאמר עולא, עולא האט דאך געזאגט אז כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שניים, אז ווען די תורה איז מחשיב איין עד אז איין עד איז גענוג, איז די איינס ממש פונקט ווי צוויי, יעצט אוודאי איז נישט פונקט ווי צוויי ממש, צוויי עדים איז אלעמאל שטערקער פון איינס, אבער די נקודה איז די איין עד האט א מורא'דיגע חשיבות, מען נעמט עס אן ממש ווי צוויי עדים, און ממילא ואין דבריו של אחד במקום שניים, איינס קען זיך נישט קריגן מיט צוויי, קומט אויס אויב אזוי אז ווען סקומט א עד אחד זאגן פאר א פרוי אז די מאן איז געשטארבן, און חזל זענען מחשיב די עד אחד, ממש ווי צוויי עדים, איז שפעטער אז סקומט א עד אחד זאגן לא מת, איז דער צווייטער גארנישט מיט נישט, דער צווייטער איז א עד אחד און דער ערשטער קוקט מען אן ווי צוויי, איז צוויי שטערקער פון איינס, איז אויב אזוי דארף מען פארשטיין פארוואס קען די פרוי נישט גיין לכתחילה חתונה האבן, ענטפערט טאקע די גמרא הכי קאמר, דאס מיינט די משנה, עד אחד אומר מת והתירוה להנשא, ובא אחד ואמר לא מת, לא תצא מהיתרה הראשון, ס'מיינט נישט לא תצא טאמער זי האט חתונה געהאט, נאר לא תצא מהיתרה הראשון, אפילו די היתר אליין פארלירט זי נישט, זי קען לכתחילה גיין חתונה האבן. רש"י רעדט אויס דרך אגב אז דאס איז נאר טאמער מען האט איר געגעבן א היתר. טאמער אבער מען האט איר נישט געגעבן א היתר, נאר ס'איז געקומען איין עד זאגן מת, און גראד נאכדעם איז געקומען א צווייטער זאגן לא מת, דעמאלטס געבט מען איר טאקע נישט קיין היתר. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, אז עד אומר מת, טאמער איין עד זאגט מת, און שפעטער קומען צוויי עדים, כשר'ע עדים לכאורה, זאגן לא מת, גלייבט מען די צוויי עדים, און זי דארף אפלאזן איר מאן. זאגט די גמרא פשיטא, דאין דבריו של אחד במקום שניים, אוודאי גלייבט מען נישט די ערשטע עד אחד שטערקער ווי צוויי עדים וואס קומען שפעטער, זאגט טאקע די גמרא לא צריכא בפסולי עדות, ס'טייטש די צוויי וואס מען רעדט דא, די צוויי עדים, זענען נישט קיין כשר'ע עדים, נאר מען רעדט פון פסולי עדות אזוי ווי פרויען, וכדר' נחמיה, אזוי ווי ר' נחמיה האט געזאגט דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' נחמיה אומר, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות. וואס טייטש אז ווען די תורה געבט א נאמנות פאר עד אחד איז דארף מען אנהייבן ציילן וויפיל מענטשן ס'דא אויף יעדע זייט, למשל טאמער ס'קומט דא א עד אחד זאגן אז די מאן איז געשטארבן און פון די אנדערע זייט איז דא צוויי עד אחד'ס, וואס טייטש צוויי עד אחד'ס? צוויי עד אחד'ס איז פשט צוויי עדים, נאר צוויי עד אחד'ס מיינט צוויי פרויען וואס זענען פסול לעדות און די צוויי פרויען זאגן אז לא מת, גלייבט מען צוויי מער ווי איינס, ועשו שתי נשים באיש אחד, איז אויב אזוי קומט אויס לויט ר' נחמיה, אז טאמער צוויי פרויען זאגן עדות קעגן אן עד אחד, גלייבט מען די צוויי פרויען, פונקט ווי כשני אנשים באיש אחד, פונקט ווי ווען עס קומט צוויי מענער קעגן א מאן, גלייבט מען די צוויי מענער, ווייל די צוויי מענער זענען כשר'ע עדים, אוודאי גלייבט מען כשר'ע עדים מער ווי עד אחד, און די זעלבע זאך צוויי פרויען גלייבט מען אויך מער ווי א מאן, און ממילא לויט ר' נחמיה שטימט די משנה. דאס איז די חידוש פון די משנה, אז טאמער עס קומט א עד אחד זאגן מת, שפעטער קומען צוויי פרויען זאגן לא מת, גלייבט מען די צוויי פרויען, און מען דארף זיך גט'ן. ואיבעית אימא, אן אנדערע תירוץ זאגט די גמרא אביסל אנדערש, אביסל אנדערש ר' נחמיה, אז וואס? אז כל היכא דאתא עד אחד כשר מעיקרא, אפילו מאה נשים כעד אחד דמיין. ס'טייטש אזוי לויט די איכא דאמרי, לויט די איבעית אימא, איז ברגע וואס קומט א עד אחד א מאן זאגן אז דער מאן איז געשטארבן, קען יעצט קומען הונדערט פרויען זיך טענה'ן מיט אים, מען גלייבט נישט די הונדערט פרויען מער ווי איין מאן. נאר וואס? אלא נאר וואס רעדט זיך די משנה? די משנה רעדט זיך כגון דאתאי אישה מעיקרא, נישט אז עס איז געקומען א מאן, נאר עס איז געקומען א פרוי, איז קעגן א פרוי גלייבט מען יא הונדערט פרויען, ווען עס קומט צו פרויען ציילט מען טאקע, ותרצה ר' נחמיה הכי, לויט די לשון זאגט ר' נחמיה אביסל אנדערש, ר' נחמיה אומר, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות, ועשו שתי נשים באישה אחת כשני אנשים באיש אחד, דאס האט שוין רבי נחמיה גערעדט נאר פון פרויען, אז צוויי פרויען זענען מער נאמן פון איין פרוי, אזוי ווי צוויי עדים זענען מער נאמן פון איין עד, אבל שתי נשים באיש אחד, צוויי פרויען קעגן איין מאן, איז אוודאי כפלגא ופלגא דמי, גלייבט מען נישט די פרויען מער ווי די מאן, נאר פארקערט גאר, די ערשטע מאן האט א נאמנות, ווייל ער זאגט דאך מת, דארט איז דא א תקנת חכמים אז מען גלייבט אים מער ווי די פרויען, איז אויב אזוי ווייטער אויב אזוי דאס איז פשט דא אין די משנה, אז די משנה זאגט אז צוויי איז שטערקער פון איינס, מיינט עס צו זאגן אז צוויי פרויען זענען שטערקער ווי איין פרוי די משנה קומט אונז זאגן די שיטה פון ר' נחמיה זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די משנה שנים אומרים מת אז טאמער צוויי זאגן אז מת און שפעטער קומט איינער זאגן לא מת איז אוודאי די איינער נישט מער באגלייבט ווי די צוויי פרעגט דא די גמרא ווייטער אבער מאי קא משמע לן וואס די חידוש אי בפסולי עדות כדר' נחמיה דאזיל בתר רוב דעות היינו הך וואלסטו מיר זאגן נאכמאל זעלבע תירוץ ווי פריערט אז צוויי איז מער ווי איינס האסט דאך שוין געזאגט די חידוש אז מ'גייט כשיטת ר' נחמיה זאגט די גמרא ניין ווייל מהו דתימא כי אזלינן בתר רוב דעות לחומרא איך וואלט ווען געמיינט אז ווייסט ווען מ'גייט מיט רוב דעות ווייסט ווען מ'הייבט אן ציילן וויפיל פרויען, לחומרא, אז איין פרוי זאגט אז די מאן איז טויט, קומען צוויי פרויען לחומרא זאגן אז נישט, גייט מען מיט די צוויי לחומרא. אבל לקולא לא, קען זיין ווען ס'קומט צו א קולא נישט, קען זיין ווען צוויי פרויען זאגן מת און איינס זאגט לא מת, איז מען נישט מיקל ווי די צוויי, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די משנה נישט אזוי אז מ'גייט אלעמאל בתר רוב דעות.